מיר הייבן אן ברכות דף נ א עמוד א בסייעתא דשמיא די פערדע שורה פון אויבן. בעו מיניה מרב חסדא, געפרעגט א שאלה פון רב חסדא, מי שאכל ושתה ולא בירך, האט געגעסן האט געטרינקען און האט פארגעסן צו מאכן א ברכה, אינמיטן דערמאנט ער זיך אז ער האט נאכנישט געמאכט קיין ברכה, מהו שיחזור ויברך אינמיטן עסן. אמר להו האט ער זיי געענפערט, מי שאכל שום, איינער האט געגעסן קנאבל, וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו נודף, זאל ער צולייגן א גרעסערע סירחון ווי ס'איז געווען, גענוג וואס ער האט געמיינט צו געבן צו פארשטיין, גענוג אז ער האט נישט געגעסן, ער האט נישט געזאגט קיין ברכה ביז יעצט, און וואס זאל ער יעצט נישט מאכן קיין ברכה, אוודאי דארף ער יעצט גיין מאכן א ברכה. זאגט די גמרא אמר רבינא הלכך, אפילו גמר סעודתו, אפילו ער האט געענדיגט עסן ער האלט שוין נאכן עסן, איז אויכעט יחזור ויברך, זאל ער מאכן א ברכה, דתניא ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, טבל ועלה, אומר בעלייתו, בשעת ווען ער גייט ארויס פון מקווה האט שוין געענדיגט זיך טובל'ען, זאגט ער ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה. איז זעהט מען דאך פון דעם אז אפילו נאכדעם זאגט מען א ברכה. אבער די גמרא זאגט ולא היא, ס'איז בכלל נישט קיין צושטעל, התם ביים זיך טובל'ען מעיקרא גברא לא חזי, דער מענטש פארן זיך טובל'ען איז דאך געווען טמא האט ער נישט געקענט זאגן קיין ברכה, במילא זאגט ער ערשט נאכדעם. אבער הכא אבער דא ביים עסן מעיקרא גברא חזי ער האט געקענט זאגן א ברכה נאר ער האט עס פארגעסן איז הואיל ואידחי אידחי. תנו רבנן, לערנען א ברייתא, איספארגוס, ס'איז דא אזא געוויסע איספארגוס אזא געוויסע סארט טרינק וואס איז געמישט איז דא אזא סארט זאך פון וויין און ס'איז דא פון שכר און די שכר איז דא פון תמרים און ס'איז דא שכר פון תאנים. איז על כל פנים דא שטייט איספארגוס וועלן מיר שוין זעהן אז מיר רעדן דא פון וויין פשטות, יפה ללב וטוב לעיניים וכל שכן לבני מעיים. והרגיל בו און דער וואס איז צוגעוואוינט יעדן טאג צו טרינקען פון דעם, יפה לכל גופו. והמשתכר אבער הימני דער וואס טרינקט זיך אן פון דעם איז קשה לכל גופו. קומט די גמרא און פרעגט, מדקתני יפה ללב, אז מען רעדט דא א זאך וואס איז יפה ללב, מכלל דבחמרא עסקינן, ווייל ביי וויין איז דאס גוט טאקע פארן הארץ. זאגט ער אבער ס'שטימט נישט די צווייטע חלק, עס שטייט וקתני, וכל שכן לבני מעיים אז ס'איז גוט, און דאס קען דאך נישט זיין, ווייל והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא ללעט יפה לרמת קשה, לעט איז ראשי תיבות לב עין תחול אויף דעם איז דאס גוט, דאס איז לעט, און ס'איז נישט גוט לרמת, רמת איז ראשי תיבות ראש מעיים תחתוניות וואס איז נישט גוט, על כל פנים זעסטו דאך אז ס'איז יפה ללב און ס'איז נישט גוט למעיים, און דו האסט געזאגט אז וכל שכן לבני מעיים אז ס'איז גוט. ענפערט די גמרא כי תניא ההיא במיושן, מען רעדט דא פון אלטע וויין נאך דריי יאר, וואס דאס איז סיי גוט פארן הארצן און סיי גוט פאר די מעיים. כדתנן אזוי האט מען געלערנט א משנה, קונם יין שאני טועם, איינער מאכט א נדר אז ער אסר'ט די וויין צו טרינקען, שהיין קשה לבני מעיים, אמרו לו זאגן אים די מענטשן והלא מיושן יפה לבני מעיים, איז אויב ושתק איז דער דין איז אפילו אז ער איז אסור טאקע אין די פשוטע וויין איז אבער מותר במיושן מעג ער אין די אלטע ווייל דאס איז גוט לבני מעיים איז על כל פנים זעסטו פון דעם אז ס'איז דא וויין וואס איז גוט פאר הארצן און ס'איז גוט לבני מעיים. שמע מינה, תנו רבנן, געלערנט אין א ברייתא, שישה דברים נאמרו באספרגוס, זעקס זאכן האט מען געלערנט זעקס דינים, די ערשטע זאך אין שותים אותו אלא כשהוא חי, נאר ווען ער איז נישט געמישט מיט וואסער, ומלא די גלאז איז אנגעפילט, מקבלו בימין ושותהו בשמאל, ער איז מקבל מיט די רעכטע האנט און ער טרינקט עס אויף מיט די לינקע, ואין משיחין אחריו מען רעדט נישט נאכדעם. ואין מפסיקים בו אינמיטן טרינקען, ואין מחזירים אותו אלא למי שנתן לו, ווער ס'האט דאס געגעבן דעם גלאז טרינקען דארף ער פאר אים צוריק געבן די גלאז, ורק אחריו, און ער דארף שפייען נאכדעם, ואין סומכין אותו אלא במינו, די עסן וואס מ'עסט נאכדעם דארף זיין א עסן פון דעם מין, דאס מיינט אז ס'איז וויין, דארף ער געבן ענבים. פרעגט די גמרא והתניא האבן געלערנט אין א ברייתא אין סומכים אותו אלא בפת נאר מיט ברויט און נישט מיט קיין אנדערע זאך, זאגט די גמרא לא קשיא, הא בדחמרא הא בדשכרא, בדחמרא איז דווקא מיט ברויט און שכרא איז דווקא איז דארף זיין במינו, זאגט די גמרא תנא חדא, איין ברייתא האט מען געזען ללע"ט יפה,

איז דאך א סתירה צווישן די צוויי ברייתות, זאגט די גמרא לא קשיא, הא בדחמרא איז דעמאלטס לע"ט יפה רמ"ת קשה, הא בדשכרא איז דעמאלטס איז ללע"ט איז דאס נישט גוט און לרמ"ת איז דאס יא גוט. זאגט די גמרא, תנא חדא מיר האבן געזען איין ברייתא שטייט רק אחריו לוקה, ותניא אידך לא רק אחריו איז לוקה. זאגט די גמרא לא קשיא הא בדחמרא הא בדשכרא, דאס וואס ס'שטייט רק אחריו לוקה דאס איז בדחמרא, און דאס וואס ס'שטייט אז לא רק אחריו איז לוקה דאס איז בדשכרא. אמר רב אשי, השתא דאמרת אז אויב לא רק אחריו איז לוקה איז פשט אז אויב ער האט עפעס געטרינקען עפעס דארף ער עס ארויסשפייען, איז מימיו נזרקין אפילו בפני המלך ווייל מען גייט אריין אין א סכנה רחמנא ליצלן. אמר רבי ישמעאל בן אלישע שלושה דברים דריי זאכן סח לי סוריאל שר הפנים ער האט מיר אויסגעזאגט כל מיני סודות איין זאך אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש אינדערפרי ווען דו שטייסט אויף דער בגד וואס דו טוסט אן אינדערפרי זאלסטו נעמען אליין און נישט נעמען דורך א מענטשן דורך א גבאי, ואל תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו, זאלסטעך נישט וואשן די הענט דורך איינעם וואס האט זיך נאכנישט געוואשן זיינע הענט, ואל תחזיר כוס אספרגוס אלא למי שנתנו לך, נאר פאר דער וואס האט דיר געגעבן די גלאז פאר אים זאלסטו צוריק געבען, פארוואס זאגט ער מפני שתכספית, תכספית איז א געוויסע חבורה שדים וואס קענען מזיק זיין, ואמרי לה מפ.

חי איז ווי רשי באווארנט שוין דא אז חי קען מען נישט זאגן כפשוטו ווייל מיר האבן דאך געזאגט אז די וויין פון כוס של ברכה איז לכל הדעות דארף זיין מזוג און וואס מיינט דא חי? זאגט רשי צוויי פירושים איינס אז בשעת ווען מען גיסט עס אריין אין כוס דארף עס זיין חי און נאכדעם לייגט מען צו דעם וואסער צווייטנס בשעת ווען מען נעמט עס ארויס פון חבית זאל עס זיין לשם די ענין פון כוס של ברכה. על כל פנים און די פערדע זאך מלא, ס'דארף זיין א אנגעפילטע בעכער, עיטור און באלד זען אין גמרא, עיטוף און באלד זען אין גמרא, נוטלו בשתי ידיו מיט צוויי הענט, ונותנו בימין, און מגביהו מן הקרקע טפח, ונותן עיניו בו. ויש אומרים אף משגרו במתנה לאנשי ביתו. קומט רבי יוחנן ער זאגט אמר רבי יוחנן

מיט א מיט א ה', דאס קומט דעם אייבערשטנ'ס נאמען די צוויי אותיות וואס דאס איז ביידע עולמות וואס דאס איז עולם הזה ועולם הבא וואס מיט זיי די אותיות איז באשאפן געווארן די וועלט. עיטור, מיר האבן דאך געזאגט איינע פון די צען זאכן איז עיטור, וואס איז דאס עיטור רב יהודה מעטרהו בתלמידים אז זאל זיין אסאך תלמידים ארום דעם כוס של ברכה רב חסדא מעטר ליה בנטלי מיט גלעזער מיט כוסות של יין, אמר רבי יוחנן אבער ובחי, ס'דארף זיין אבער חי די וויין, אמר רב ששת ובברכת הארץ, און ס'דארף עס זאגן בברכת הארץ, עיטוף וואס דאס מיינט עיטוף, רב פפא מעטף ויתיב, ער האט אנגעטון א טלית און ער געזיצן, רב אסי פריס סודרא על רישיה, אזא כובע אויפן קאפ, געשטאנען אויכעט איינע פון די זאכן נוטלו בשתי ידיו מיט צוויי הענט אמר רב חיננא בר פפא מאי קרא אוואו זעהן מיר עס אין פסוק שטייט אין פסוק שאו ידיכם קודש וברכו את ה' ונותנו לימין אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ראשונים שאלו געהאט אזא סארט שאלה. שמאל מהו שתסייע לימין, מען דארף דאך האלטן דעם בעכער בשעת'ן בענטשן, צו מען מעג דאס לינקע האנט צוהעלפן פאר'ן רעכטן האנט צו עס האלטן? ווי תוס' זאגט שוין, אזוי ווי אין למשל אזא לאנגן בענטשן אזוי ווי שבת ראש חודש שחל בחנוכה, אמר רב אשי, הואיל וראשונים איבעיא, להו, ולא איפשט להו, און זיי האבן עס נישט פושט געווען, איז ווייסטו אנן נעביד לחומרא, און במילא איז אנן נעביד לחומרא, במילא איז מיר מאכן טאקע לחומרא, און מען נישט מסייע דער שמאל לימין. נאך א זאך האט מען געהאט געלערנט איינע פון די כללים פון כוס של ברכה מגביהו מן הקרקע טפח, אמר רב אחא בר חנינא מאי קרא אוואו זעען מיר'ס אין פסוק כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא,